רבותי, ערב שבת בשלח, שבת שירה. די עולם האט געבעטן, כ'מיין זיך, אז אביסל ממשיך זיין וואס אונז האבן גערעדט לעצטע וואך. און זעהן צולייגן עפעס וואס האט צו טון מיט שבת שירה. די ערשטע זאך, און ס'איז א דבר פשוט, מ'מוז נאר בעסער מדגיש זיין און ארויסברענגען אפילו שארפער לויט וואס אונז האבן געלערנט לעצטע וואך, און שכוח פאר יאסי וואס האט מיך באמערקט. אז אונז האבן מסביר געווען אז די נקודה, די זאך וואס שטערט פאר מענטשן ווען מ'רעדט פון זרע לבטלה, איז די מציאות אנושי ס'איז א פאקט פון די מענ וועגן די מענטשליכע גוף ארבעט וכו' די מענטשליכע נשמה די מענטשליכע לעבן ארבעט איינס אז ס'איז אלעמאל דא אסאך מער פאטענשעל וואס קען זיין און פון דעם וואס די ביסל פאטענשעל וואס ווערט נתגלם וואס ווערט נולד וואס ווערט פון דעם א בעיבי ווערט נאר א מענטש זעהט מען ווי עכט ס'איז, מילא ווען רוב זאכן וואס אונז טוהן זענען סתם דברים בטלים, אלעס איז דברים בטלים, ס'איז סתם כל עומת שבא כן ילך, סתם א הבל ורעות רוח, שוין אז א מענטש לעבט זיך א חיים קלים, ס'איז גרינגע זאכן, ער נעמט זיך נישט ערנסט. די רגע וואס דו זעהסט, די רגע וואס דו זעהסט אז פון איין קליינע זאכן וואס האסט נישט גענומען ערנסט, דארפסט נישט נעמען ערנסט סאמהאו, אבער ס'געשעהט עניוועיס, ווערט פון דעם א גאנצע וועלט, איז די איי וואס איז מיט די אלע אנדערע טיפות וואס איז מיט די אלע אנדערע טעג וואס איך האב נישט אין זיי ארויסגענומען די אידן פון מצרים וואס איז מיט די אלע אנדערע טעג וואס איך האב נישט אין זיי געטון די שורש די זרע די איך האב נישט איינגעזייט א זאך וואס פון דעם קען וואקסן א גאנצע בוים ווערט פאר א מענטש א גרויסע דיסאנענס אז די וועג ווי אזוי ער לעבט זיין טאג טעגליכע לעבן זיינע מעשים שטימט נישט מיט וואס איז בעצם א פאטענשאל אויף מיט וואס ער קען באמת זיין. דאס איז די בעיסיק פראבלעם. און זיי מסביר געווען אז די פראבלעם קען מען זען ממש באופן גופני אין די ענין פון זרע לבטלה. און פאר דעם די מקובלים וואס זענען זייער טיפע מענטשן און זענען זייער אלעמאל זייער דרך הלימוד איז מבשרי אחזה אלוה, יא, דרך הלימוד פון קבלה איז אלעמאל פרובירן צו די קאנסעפטס וואס זיי נוצן, די וועגן ווי אזוי זיי פארשטיין אלעס, די גאנצע וועלט, סיי גאט, סיי בכלל אלע עולמות, איז געבויט ממש אויף די מענטשליכע גוף, אין א געוויסע זין אפילו נישט אויף די מענטשליכע נפש, ס'דא מענטשן וואס זאגן אז די נמשל פון קבלה איז צו זאגן אז אנשטאט צו רעדן פון די מענטשליכע גוף זאל מען רעדן פון די מענטשליכע נפש, כ'האב אבער אסאך בעסער צו רעדן פון די גוף, אזוי ווי איך האב געזאגט למשל, איך וויל מסביר זיין דאס, איך האב געזאגט אז איז דא די ענין פון זרע לבטלה כפשוטו, מען קען אפילו זאגן אז יעדע זרע איז רוב לבטלה נאר איינס ממש ווערט א בייבי, אפשר האבן די מקובלים נישט געוואוסט פון די חלק הסייענס אבער דאס איז די פאקט און מען קען עס זען באופן נרחב יא, מען האט עס יא געזען. נאכדעם זאג איך אה מען קען עס מסביר זיין אז עס איז א ענין נפשי אז עס איז מער דער מענטש פילט אז ער האט אסאך פאטענשאל און ער פילט עס נישט אויס און אסאך מאל טוט ער יא און אנשטאט צו רעדן דברי תורה אדער זאגן א ווארט וואס קען אויפלעבן א מענטש זאגט ער סתם דברים בטלים מען שמועסט די נייעס וואס איז נישט מעלה נישט מוריד.

דא צוויי פשטים פון משל און נמשל די פשוט'ע פשט פון משל און נמשל אין קבלה איז דאך אלעמאל אז די מקובלים רעדן בחיצוניות צו מגושם ער רעדט כאילו פון א גוף פון ניצוצות זרע און ער קען אפילו זאגן אמאל די גוף פון די זעיר אנפין וואס די ניצוצות וואס קומט פון אים און פון דעת און אזוי ווייטער רעדט ממש פון עולם האצילות און ער רעדט עס בלשון גוף גוף האדם מיט די גאנצע פראסעס די ביאלאדזשיקל פראסעס וויאזוי גוף האדם ארבעט זאגסטו קען נישט זיין אלא מאי מוז מען עס מסביר זיין באופן מופשט אז ער רעדט פון שכל אז ער רעדט פון ענינים נפשיים סאו וועלכע איז עס? איז עס צו צו מגושם די קבלה און וועגן דעם דארף מען עס מפשיט זיין כדי להרחיק מן ההגשמה, אדער איז עס צו מ צו צו מופשט, יא, זייער פאני, טראכט אריין אין דעם, מיר רעדן אסאך מאל יא, ווען עס איז א נוהג בעולם לומר, אז מקובלים רעדן אין הימל און די חסידישע ספרים פרובירן עס אראפצוברענגען אויף די וועלט, פונקט פארקערט, ס'שטייט אויך פונקט פארקערט אין צמח צדק, כידוע, די מקובלים רעדן צופיל אויף די וועלט צו מגושם קומט די בעל שם טוב לערנט אונז אויס מפשיט זיין את הדברים אקעי טאקע חבד איז מער מדגיש די הפשטה אפשר אבער נאך אלץ זיי פרובירן אויך מקרב זיין אל הלב אל הדעת סאו וואס גייט דא פאר? אינטערעסאנטע זאך וואס מען דארף נותן לב זיין עס איז אוודאי דא א תשובה וואס לכולי עלמא איז די אמת'דיגע תשובה און יעדער איינער פרובירט שולל זיין א געוויסע טעות וואס מאכט זיך אין פארשידענע צדדים פון די נושא על כל פנים על כל פנים די דרך הקבלה און איך וועל מסביר זיין לויט ווי איך רעד וועט מען פארשטיין אביסל די די נקודה. דרך הקבלה איז צו פארשטיין אלעס ממש בדרך גוף האדם, אפילו נישט נפש האדם, און אוודאי ביידע איז די זעלבע ווייל די נפש איז דאך די וואס איז מחיה די גוף, גייט ער לויט די סטראקטשער לויט די סדר הגוף, און אזוי ווי מען זאגט אין א גוף איז דא א רעכטע האנט און א לינקע האנט אזוי בנפש איז דא צד ימין חסד צד שמאל גבורה מער צמצום, פארשטייט זיך אין די גוף איז נישט ממש אזוי אבער ס'איז אויכעט, די מקובל וועט זיך זייער פרייען צו טרעפן אז ס'איז דא עפעס א ענזיים ס'איז דא עפעס א עפעס א ביאלאדזשיקל פראסעס וואס ממש די רעכטע זייט אדער וואס מען קען רופן רעכטע זייט, דרך אגב משלים זענען אלעמאל אינדערמיטן ווייל מען גייט אראפ ביאלאגי איז נאר דא סעלס איז נאר דא די ען עי איז נאר דא נאך קלענערע זאכן, ס'איז נישט רעכטס און לינקס און אברים און אזוי ווייטער, און אפילו דא טרעפט מען א משל פון די מער מגושם מער גרעסערע לעוועל צו די קלענערע לעוועל, סאו משל איז אלעמאל פונקט דאס וואס מען טרעפט אזוי אין טאג טעגליכע לעבן, אקעי, על כל פנים. וועט זיך זייער פרייען ווען מיר טרעפן אז ס'איז טאקע דא עפעס א ימין און שמאל און דאס איז טאקע פארוואס ווייל ס'קומט פון חסד וגבורה וואס הייסט ימין און שמאל און דאס איז די שורש פון דעם וכו' וכו'. און און וועגן דעם פון דעם קבלה איז א זייער א גוטע פיט פאר די אידישע רעליגיע וואס איז א רעליגיע פון מצוות מעשיות פון מצוות מ'דארף טון מיט די גוף סאו ס'איז א געוויסע און פארשטייט זיך דאס איז אלעמאל די שאלה ווען מ'זאגט אז מ'איז מפשיט אקעי סאו אויב אזוי דארף מען עס נישט טון בגוף סאו ס'מאכט נישט קיין שום חילוק. דא איז דא א זייער איידלע א איידלע זאך וואס מען דארף מען דארף קענען פארשטיין אבער פון דעם האב איך געזאגט אז איך מסביר קודם די קודם די שכל קודם לאמיר פארשטיין פארוואס נישט סתם אז עפעס א איינער איז געקומען און געזאגט אז אליהו הנביא האט אים געזאגט אז די גרעסטע חטא דאס קומט פון א מענטש וואס וויל פארשטיין און ער וויל פארשטיין די וועלט מיט אין זיין גוף ממש ער וויל זיין וואס מען רופט אין קבלה מרכבה לשכינה ער וויל זיין אז אין זיין גוף אין זיין לעבן זאל זיין אזוי ווי לפחות אזוי ווי א מאווי לפחות אזוי ווי א ביישפיל אזוי ווי א סטעטשו אזוי ווי א דיג וואס מען רופט א דוגמא, דוגמא מיינט א סטעטשו אמאל א דיגמעטיע ניין נו א קלסתר של מלך נישט וואס הייסט אין חזל א חזל רופן דאס א א מענטש איז א סטעטשו פון גאט צלם אלהים עשה את האדם איך וויל ממש אז מיט מיינע מעשים זאל זיך אויסדרוקן די אמת פון די וועלט און ממילא ווען איך זע א פראבלעם אין וויאזוי די וועלט איז סטראקטשערד דרוקט זיך אויס אויך אין א פראבלעם אין וויאזוי די וועלט וויאזוי מיין גוף איז אויב אין די וועלט איז דא אן א סוף זאכן וואס מען זעט נישט זייער תכלית וואס זיי קומען נישט אן, ס'איז א פאטענשל בלתי ממומש, קומט נישט אן צו זיין תכלית, און דאס איז ממש וואס איך טו. און יעצט, דא איז דא באמת א טיפע שאלה, דאס איז דאס איז די הסבר, דאס איז די הסבר פארוואס די מקובל וויל נישט נאר רעדן פון די הפשטה'דיגע זאך, ס'דא באופן כללי, איך בין מסביר אז די שפראך וואס ער רעדט, די וועג וויאזוי ער פארשטייט די וועלט איז אים מחייב אז ער זאל פארשטיין אז ממש די זרע לבטלה וואס א אינגערמאן לאזט ארויס, א בחור לאזט ארויס, דאס איז די ניצוצות וואס פאלן פון די מלכים שנשברו און פון יוסף הצדיק און פון די אלע, אין אנדערע ווערטער דאס איז, ס'איז נישט באופן הכי כללי, ס'איז באופן פרטי ביי אים, אבער ס'איז א דוגמא, ס'איז א ביישפיל, ס'איז א מרכבה פאר די גאנצע וועלט, און דאס איז וויאזוי ער פארשטייט די וועלט, דאס איז זיין וועג פון פארשטיין די וועלט, איז דורך עס, עס לעבן אויף זיין גוף, עס לעבן ממש אויף זיין גוף, דאס איז א לעוועל רוב חסידישע ספרים למשל קומען נישט אן צו דעם, מען וועט באלד זען ווייל זיי טרייען צו מציל זיין פון די פארקערטע פראבלעם, אבער מען דארף פארשטיין אז דאס איז מורא'דיג גוט, עס איז א געוואלדיגע, עס איז זייער גוט, אונז ווילן דאך אלעמאל רעדן זאכן אזוי ווי דער קאצקער רבי זאגט אין פיפיק אריין, ס'איז נישטא קיין גרעסערע אין פיפיק אריין ווי דעם דרשה, מען דארף, אונז ווילן לעבן ממש א אדם בשר ודם, מיט זיין בשר, מיט זיין דם, מיט זיין גידים, מיט זיין עצמות, מיט אלעס וואס ער איז, איז, מיט דעם טוט ער מצוות, ווען איך לייג תפילין אויף מיין האנט, ממש, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, וואס מיינט הקדוש ברוך הוא מניח תפילין על פי קבלה, איך לייג תפילין, איך בין א מרכבה לשכינה, די חלק הקדוש, וויאזוי מען רופט עס, די השראת הקדוש ברוך הוא אין מיך, לייגט ער תפילין, און דאס מיינט די תפילין, תפילין איז מוחין פון ז"א, ס'איז א גאנצע זאך, און אזוי ווייטער. דאס איז די. די די סיבה פארוואס די מקובל מוז עס אויסדרוקן ממש בכמעט אין הלכה, ווי געזאגט אז עס איז נישט הלכה ווייל עס איז קומט נישט פון עפעס א עיון אז ער האט מחדש געווען א נייע חומרא אין הלכה, עס קומט פון דעם וואס זיין וועג, דאס האב איך מדגיש געווען, זיין וועג פון לעבן איז א וועג פון נוצן זיין גוף, פון נוצן זיין פועל ממש, פאר דעם ווייס איך האב שוין געזאגט אין די שיעורים, מענטשן מיינען אז מקובלים וואס מאכן סיגופים אויף זייער גוף, ער מאכט גלגל שלג, אדער ער מאכט כ'ווייס וואס. אנדערע סיגופים מיינען זיי אז די מקובל האט פיינט זיין גוף אזוי ווי דער רמבם זאגט אויף געוויסע פרישים ס'איז מסתמא דא אזא שיטה אין פרישות ס'האט פיינט זיין גוף מיילע ער וויל עס צוברעכן גאט האט פיינט די גוף לאמיר עס צוברעכן וויפיל מען קען עס שמייסן עס לייגן אין א קאלטע מקווה און אזוי ווייטער די אמת איז אבער פונקט פארקערט די אמת איז אז די מקובל טוט עבודות בגופניות ווייל ער פארשטייט אז זיין גוף איז א מרכבה לשכינה, נישט נאר זיין נפש, נישט נאר זיינע פילינגס, נישט נאר זיין דעת, זיין גוף איז א מרכבה לשכינה. און ווען ער טוט, ווען מען טוט, דאס הייסט אויף אויף ענגליש רופט מען עס היינט עמבאדיעד פרעקטיסעס, ווען ער טוט עבודות מיט זיין גוף, צו און און און די עבודות איז פארוואס איז דווקא זאכן וואס טוט וויי איז נישט דווקא ביי די וועי ס'טוט נישט אזוי וויי, ס'מיינט נישט דווקא וויי טוהן, ס'איז נישט די ווארט צו וויי טוהן, ס'איז צו מכוון זיין, ס'איז מער אזוי ווי קען זאגן וואס מיינט פאסטן, איך וועל זאגן א ווארט, מענטשן פאסטן שובבים, איך ווייס נישט, איך פאסט נישט, אבער ווער ס'פאסט, נישט קיין שלעכטע זאך פאסטן יא, פאסטן איז אזוי ווי כוונה אבער מיט די לעוועל פון די גוף. ווייסט וואס מיינט כוונה? יא מיינט מען פאסטן מיינט נישט ס'זאל וויי טון, ס'זאל זיין הונגעריג, ס'נישט די ענין, ס'זאל זיין הונגעריג, אויב איינער איז הונגעריג איז שוין א פראבלעם, מ'דארף עס איבערגעבן, דורכברעכן, אבער ס'נישט די ווארט פון תענית, די ווארט פון תענית, און דרך אגב שטייט בפירוש אין כתבי אריז"ל אין די סוד פון תענית, איך בין מסביר אויף מיין שפראך אבער דער אריז"ל האט א דרשה אויף וואס איז דער פוינט פון תענית ער זאגט נישט קיינמאל דער פוינט פון תענית איז ס'זאל וויי טוהן נישט קיין שום ענין צו וויי טוהן די גוף פאר וואס זאל עס וויי טוהן א גוף איז א זאך וואס מ'האט אקארשט געזאגט ס'איז א מרכבה לשכינה ווי בעסער ס'ארבעט איז פשט אז ס'ארבעט בעסער דאס איז די כלים מיט דעם קען אריינגיין בעסער די אורות ס'נישט קיין זאך עס צו צוברעכן די גוף, די בעל שם טוב האט געזאגט, און ס'א דבר פשוט, דרך אגב, די בעל שם טוב האט געזאגט נישט קיין חידוש קעגן מקובלים קעגן די פריערדיגע סקפנים עס איז א ער איז מסביר וואס זיי האבן אלע אריז"ל ס'איז קלאר דברים ברורים די זוהר רעדט וועגן דעם ביי די פרשה פון בעלי מומין בעלי מומין איז פסול מזבח בעל שם טוב א קליינע לאך אין די גוף א גרויסע לאך אין נשמה ס'איז פשוט א גוף איז דאך א שלימות ס'זאגט דאך אויף דעם גוף מבשרי יא נישט נאר מרוחי ונפשי מבשרי אחזה אלוה פון מיין גוף זעה איך גאט איז ווי בעסער די גוף איז ווי שענער ס'איז ווי מער ווען ס'ארבעט גוט און ס'ארבעט נישט גוט איז פשט אז ס'דא א חסרון אז א מענטש איז קראנק זאגט בעל שם טוב מ'דארף זוכן וואס א חסרון איז דא אין די נשמה מתקן זיין די חסרון אין די גוף ס'איז א חסרון ס'איז א פראבלעם ס'ארבעט נישט ס'איז די שכינה איז בגלות די שכינה מראשותיו של חולה די שכינה איז בגלות ס'איז נישט קיין אה זאל ער זיין העפי אז ער איז קראנק זיין גוף איז צובראכן קיינער נאכנישט געווארן קיין בעל השגה פון זיין קראנק. און די זעלבע זאך קיינער מאכט נישט קיין בעל הסגה פון שלאגן זיין גוף, אזוי ווי דער רמב"ם זאגט אין שמונה פרקים, נישט דאס איז פרישות אז דער אייבערשטער האט פיינט די גוף, דער אייבערשטער האט נישט פיינט די גוף, דער אייבערשטער איז זייער העפי ער האט עס געמאכט, בצלם אלהים האט ער עס געמאכט, שוין דער רמב"ם וואלט עס נישט געזאגט אבער זיכער די מקובלים זאגן אזוי. אלא מאי, נאר וואס, איז איך וויל זאגן א ווארט א משל אויף תענית, מען זאל פארשטיין, תענית איז טייטש אזוי ווי ס'איז דא כוונה, וואס מיינט כוונה? כוונה אויף ענגליש הייסט קאנצענטרעישאן. ס'דא נאך לעוועלס אין כוונה וואס מיינט אזוי מכוון זיין אליין דאס. כ'האב אמאל געהאט א שיעור וועגן צורת כוונה. אבער איין זאך וואס הייסט כוונה איז קאנצענטרעישאן. און די בודהיסט רופן עס סאמאדי. קאנצענטרעישאן. דאס הייסט, אינסטעד פון זיין מפוזר, געווענטליך א מענטש'ס דעת, א מענטש'ס קאנשעסנעס, א מענטש'ס אוועירנעס, יא, זיין זיין כוונה. זיין וואס איז עס ער איז פאוקעסד אויף. דאס איז בעיקר, מער ווייניגער וואס הייסט כוונה. אין הלכה, כ'האב געזען, אקעי, איך גיי נישט אריין. כוונה הייסט פאוקעס, יא, קאנצענטרעישן. געווענליך איז א מענטש, ער טוט טראכטן טויזנט זאכן יעדע מינוט א אנדערע זאך. כוונה טייטש, ווי מער, דאס הייסט כוונה נכונה, ווען מען גרייט זיך צו צום דאווענען, מען וויל דא לערנען לעבן און דאווענען בכוונה, דאס מיינט, מען נעמט זיך צאם, יא, געדערינג טוגעדער, נעמט זיך צאם זיינע מחשבות, דאס הייסט ער פאוקעסט נאר אויף איין זאך, אדער ער נעמט צאם אלע אנדערע זאכן און לייגט זיי אריין אין איין זאך, דאס איז שוין דרכים שונים פון די כוונה, אבער כוונה איז אזוי ווי א צמצום, א געוויסע צמצום, יא, א געוויסע ס'ווערט גערופֿן ריכּוז, התרכּזות, ער נעמט זיך צאַם, יעצט טראַכט ער נאָר פֿון איין זאַך, אָדער ער טראַכט אַלע זאַכן ווי זיי זענען איין זאַך, נישט צעמישט, נישט מפוזר ומפּורד בין העמים, יא, נישט אַזוי ווי די, די טיפּות וואָס גייען אין גלות איבעראַל, איז מקבץ נידוחי מחשבתו, דרך אגב, דאָס איז יעצט אויך אַ, און, און יעצט דאָס איז אויף די לעוועל פֿון דעת, אויף די לעוועל פֿון דיין מחשבות, יא. יעצט אבער אויך אויף די לעוועל פון די גוף איז אזוי א גוף יעדן טאג טוט ער טויזנט זאכן נישט אלעס האבן אונז קאנטראל ס'דא זאכן וואס זענען וואס מען רופט סובקאנשעס פראסעסעס יא די בלוט פאמפט און אזוי ווייטער ער אטעמט אלע זאכן טוט ער טוט ער אליינס אבער איינע פון די גרויסע זאכן וואס מענטשן האבן יא קאנטראל איז וויפיל ער עסט און מען קען עס זען און פארשטייט זיך ס'איז משפיע אויך אויף די אויף די מחשבה ווייל מחשבה איז דאך רייט דאך אויפן גוף ס'איז א מרכבה יא איז רויכב על הגוף נישטא קיין מחשבה וואס ווען א מענטש עסט ער טרינקט קאווע קען ער בעסער קאנצענטרעיטן יא וויאזוי איז דאס כ'האב געמיינט דאס איז פון די נשמה דאס איז יא געוואד אלעס איז קאנעקטעד יא עס איז רוכב על הגוף ס'איז נישטא קיין די אורות קענען נישט שורה זיין אז די כלים זענען נישט בשלימות און אין דער געוויסער זין דער תיקון הכלים איז אליינס א נאטור בפני עצמה סאו אין דער לעוועל פון דער גוף ווען א מענטש ווען איך עס און ווי מער איך עס אין א געוויסער זין איך מיין עס א גאנצע טשולנט און קוגל און און און פיש און אזוי ווייטער איז מיין גוף טוט א טויזענט זאכן און איך פיל עס, מען קען עס פילן, די דיידזשעסטן איז א זאך וואס נעמט איבער, וועגן דעם א מענטש ווערט מיד, עס נעמט זיין ענערדזשי, עס איז נישט קיין, די גוף ארבעט אויף, יעצט ארבעט ער אויף די טשולענט, יעצט ארבעט ער אויף די קוגל, עס ארבעט אויף א גאנצע באנטש זאכן אויפאמאל, און חוץ פון דעם וויל איך אויך ער זאל ארבעטן אויף טראכטן, האלא? איך קען נישט אלעס אויפאיינמאל. דאס איז דאך בני אדם גאט קען אלעס אויף איינמאל ווייל גאט איז אלעס איינס אבער מענטשן קענען נישט אלעס אויף איינמאל מענטשן כדי צו זיין א געוויסע אחדות כדי צו זיין אזוי ווי גאט דארף מען זיך אפהאקן פון אסאך זאכן אדער זיך מרכז זיין און טוהן נאר איין זאך אה איז דא א פשוטע עצה תענית איז א עצה וואס אגעין דאס איז נישט קיין זאכן וואס מקובלים האבן ערפינדן אדער אידן האבן ערפינדן ס'איז דברים ידועים פאר ווער ס'איז עוסק ווער ס'וויל זיך עפעס מרכז זיין פארשטייט זיך לפי מצב הגוף נישט יעדע איינער ארבעט עס אזוי און ס'דא מענטשן וכו' וכו', אבער ס'איז א עצה, עצה פשוטה, עצה ידועה, יעדער איינער וואס וויל לעבן אין א געוויסע קלארקייט, אז ער פאסט, אדער ער דארף, לאו דווקא פאסטן, נישט זיין, עסן ווייניגער אדער מקפיד זיין וואס ער עסט, און אזוי איז ער מצמצם זיין גוף, ער איז, ער איז, אנדערע ווערטער, איך רוף עס אזוי ווי ס'איז דא כוונה במחשבה, צמצום פון אלע מחשבות און טו אויף דעם זאך, ס'איז דא כוונה בגוף, אינסטעד פון מיין גוף זאל טון זאל זיין ביזי דיידזשעסטן קוגל און טשולנט און פיש און פלייש און אלע זאכן, טוט ער נאר טוט ער איין זאך און די רעסט פון נעכטן איז שוין געענדיגט, ער טוט איין זאך און איז פאוקעסד אויף ברענגען זיין ענערדזשי אויף טראכטן, דאס איז כוונה אויף די לעוועל פון גוף, סאיז פונקט פארקערט ווי וואס מ'האט געמיינט די הוא אמינא, אז תענית איז צו שלאגן די גוף, תענית איז פשוט צו דינען דער אייבערשטער מיט די גוף אויף א שא א שארפערע וועג ווי פארשטייט זיך עסן איז אויכעט, אבער עסן איז שוין מער קאמפליצירט. אבער תענית איז פשוט א וועג, נאך א וועג ווי מרכז זיין די גוף, און אזוי נאך סיגופים זענען בעצם געמאכט אויף אויפוועקן געוויסע כוחות און אראפלייגן אנדערע כוחות כדי צו מאכן כדי צו מאכן א געוויסע קאנצענטרעישן. סאו סאו דאס איז די די יסוד פון פארוואס ווי מ'פארשטייט איך וויל נישט זאגן איך וויל נישט זאגן אז מ'זאל פאוקעסן נאר אויף די ענין נפשי אז ס'איז א משל אויף די נפש, וואס די נפש איז א משל אויף די גוף, ס'הייסט יעדע זאך איז א משל צום צווייטן, מושל אזוי ווי א מושל ונמשל, יא, א רייט, א, איינער וואס געוועלטיגט, יא, די נפש געוועלטיגט אויף די גוף, אויף די נפש געוועלטיגט די שכל, אויף דעם געוועלטיגט די מלאכים, העכערע לעוועלס, די גאט, דאס איז די. א מושל מיט א נמשל. און ווען איך זאג אז די די מקובלים ווילן אלעמאל גיין ביז די ביז די לעצטע לעוועל, ביז די גוף ממש, און זיי ווילן מאכן די גוף זאל שטימען מיט דעם. און פאר דעם ווען ער רעדט פון דעם ער פרובירט טאקע מאכן ממש זיין גוף, און פאר דעם און אויב איינער איז ממש וויל זיין גוף זאל זיין און דארף ער אויב ער טראכט אין די אופן פרובירט ער צוזאמצושטעלן זיין גוף, דאס איז דברים ידועים, אפילו נישט נישט נאר זיין גוף דרך אגב, אפילו זיינע בגדים. נישט נאר זיין גוף, דאס איז נישט קיין, מען זאגט ס'איז חיצוניות, אוודאי איז עס חיצוניות, אויב ס'איז ס'בלייבט נאר דארט און ס'איז נישט געטוהן בתור הבנה, ס'איז נישט געטוהן בתור אזוי ווי וואס מיינט חיצוניות און פנימיות, חיצוניות און פנימיות מיינט אזוי ווי איינער וואס ער שפילט א שאו און ער ווייסט נישט וואס די וואס די שאו שפילט, ער שפילט יא, אזוי ווי. איז א פיקטשער אן אן צו זיין וואס ס'זאל זיין א פיקטשער פון. יא, דאס הייסט חיצוניות אן פנימיות. א פיקטשער ווען ס'איז א פיקטשער פון עפעס, איז א געוואלדיגע זאך, ס'איז העלפט, ס'איז מפיץ מער די זאך, ס'ברענגט עס ארויס קלארער, און און ס'איז דאך באמת די גאנצע דרך הלימוד פון די מקובלים איז מבשרי אחזה, ס'קען נישט טוהן אן די גוף. סאו. סאו ווען א מענטש, און איך זאג נישט אז דעם, ווען א מענטש וויל זיין אזוי ווי די אריז"ל, ער וויל זיין א מקובל, איז פרובירט ער צו זען, לפי הבנתו, פארשטייט זיך, קיין שום מענטש איז נישט, האט נישט די שלימות הבנה, לפי הבנתו פרובירט ער מכוון צו זיין זיין גוף, אזוי ווי די נפש, אז די גוף זאל שטימען, אין אנדערע ווערטער נישט אזוי ווי איך זאג אפילו נישט נאר לאנגיש זיינע מלבושים אויב ער פארשטייט למשל אז שבת קודש איז א ענין אז אין די עולמות עולם הבריאה ווערט נענטער צו די עולם האצילות און ממילא די לבוש טוישט זיך כביכול קאלירן ס'ווערט פון א שווארצע בגדים אין די לשונות וואס שטייט שוין אין פסוקים די נביאים האבן שוין געזען אזעלכע סארט הסירו הבגדים הצואים יא ס'נישט קיין דוגמאות וואס די מקובלים האבן אויסגעטראכט און און ער פארשטייט די יסוד און די גאנצע וועלט איז התלבשות איינס איין זאך איז מתלבש אין צווייטן פארשטייט זיך התלבשות איז א משל דא יא התלבשות מיינט נישט אז די עולם האצילות האט א בעקעטשע די עולם האצילות ווען ער זאגט די התלבשות מיינט ער פועל על ידי אקעי איז נישט קיין שיעור אויף מייזעם וואס מיינט די התלבשות אין דעם משל אבער ס'מיינט עפעס און אין א געוויסע זין ווען א מענטש איז טוט א בגד איז אויך דאס פארשטייט זיך האט שוין א ממש א א התלבשות בגוף ווייל א מענטש איז א איז א זאך וואס עקזיסט אין טע אין ספעיס און טיים מיט א גוף די גאנצע זאך ער טוט זיך אן א א א בגד אבער די מקובל וואלט געוואלט אז ווען ער טוט זיך אן פאר שבת זאל די בגד פון שבת זיין די קאליר אדער די און אגעין צו פרעגן וואס הייסט די קאליר די אייבערשטער האט קאליר ניין אבער דא הייסט עס די קאליר אין מיין גוף און איך וויל אז די יחוד זאל אנקומען ביז ביז די עולם הגוף פארשטייט זיך אויב איינער איז סתם א חיצוניות'דיגע נארישע מענטש איז ער איז ער סטאק מיט דעם טוט זיך אן א ווייסע בעקעטשע און ס'האט נישט אין דעם קיין שום קיין שום פנימיות אויב איינער דאס איז נעטשורעל דרך אגב פאר א מענטש אז א מענטש די עולם המעשה ווען א מענטש וויל ענעקטן, וויל ארויסברענגען וואס ער טראכט, און אין א געוויסע זין געשעט דאס אטאמאטיש אפילו, מ'קען זען אין אסאך וועגן, און אין א געוויסע זין זענען אונז אין גלות, וואס הייסט ער איז אין גלות? אז ער קען נישט, ער קען נישט ארויסברענגען בחיצוניות וואס ער איז בפנימיות, גלות מיינט דאס, גלות מיינט אז די חיצוניות קען נישט זיין אזוי ווי די פנימיות, דאס איז ענליך צו וואס אונז האבן געזאגט אז וואס איך פארשטיי אז ס'קען זיין, דאס הייסט איך זע דאך אז ס'קען זיין, ס'שטערט, ווער שטערט מיך אז מיינע בגדים זאלן זיין אזוי ווי די בגד פון פון פון גאט, די די די די אר"י הקדוש זאגט אין אין שער הכוונות ערב שבת, מען טוט זיך אן די בגדי שבת זאל מכוון זיין א שם, וואס דאס איז די שם וואס שטייט אין פרקי היכלות, און און אז דאס איז שם חלוקו של הקדוש ברוך הוא, דאס איז עפעס אזא לשון, ידען, מען דארף פארשטיין בהפשטה, איך פארשטיי עס, אבער דאס שטייט. און אויב איינער איז אין א אופן ער לעבט אין א קהילה און ער לעבט אין א וועג און ער קען נישט ער האט א ווייב און קינדער ער קען נישט אנטוהן די חלוק וואס לויט ווי ס'קאנעקט זיך מיט זיין חלוקו של הקדוש ברוך הוא איז ער אין א גלות דאס הייסט גלות א שווערע מצב מ'פרובירט ארויסצוגיין פון דעם גלות טרעפן וועגן און ארויס גיין אויף די לעוועל פון גוף די אידן זענען ארויס געגאנגען פון מצרים בגופם מיט צבאות השם מיט זייערע ווייבער אזוי ווי משה רבנו האט געזאגט אין פרשת בא נישט נאר ב די גברים נישט נאר די די קאפ אויך די גוף דארף ארויס גיין אפשר די עיקר איז אז די גוף זאל אויך ארויס גיין יעצט נאר וואס לאמיר גיין צו די צווייטע זייט נאר וואס דא איז דא א טרעפ דא איז דא א טרעפ ווייל ברגע וואס איך ווייז דיך די די די שפיל, איך ווייז דיך די שפיל, קומט א טיפש און ער מיינט אז מען קען מיט די שפיל קאנטראלירן די שפילער, דאס איז א טעות, מען דארף פארשטיין, די מקובלים לכאורה זאגן דאס ממש, אבער מען דארף פארשטיין אז עס איז א טעות גמור, און מען דארף פארשטיין וואס זיי זאגן, זיי מיינען פונקט פארקערט, עס קען דאך, קען דאך נישט זיין. יא אין אנדערע ווערטער אויב איך זאג אז א צדיק וואס ער לעבט אין א עולם וואס הייסט כולו הפך לבן טהור הי ער איז א ווייס צדיק ווייס מיינט דאך א משל פון א מדריגה ער האט א קלארען קאפ זיין מח איז ציכטיג אזוי ווי שניי עס איז נישט דא אין אים קיין שום מחשבות זרות ער קען טראכט פאוקוסן אויף איין זאך פאר צוואנציג שעה דאס הייסט א צדיק א ווייסע צדיק און עס זעהן וויבאלד ער איז אזוי טוט ער זיך אן א ווייסע בעקיטשע פארוואס ווייל ער איז א מענטש ער וויל עס אויסלעבן ער וויל שפילן דעם מח וואס ער האט אין זיין גוף אבער א געוואלדיגע זאך קומט א צווייטע טיפש און ער זאגט אה אז די מקובלים זאגן אז בגדי שבת זענען ממש א מדריגה פון חליקו של הקדוש ברוך הוא די ווייסע בגדי לבן פון די כהן גדול וכו' איז איך וויל אויך אויך זיין א צדיק, שטייט אין קבלה, וויאזוי איז מען א צדיק? מען טוט אן א ווייסע בעקיטשע. זאגט מען פאר דעם מענטש, דו ביסט א פורים רב, און דו האסט נישט פארשטאנען וואס מען רעדט, אוודאי איז אמת אז ווען מען איז אין די לעוועל פון לבן, פון מדריגה פון בגדי שבת, פון שם הוויה און אזוי ווייטער, דעמאלטס טוט זיך אן א ווייסע בעקיטשע אבער דאס מיינט נאך נישט אז מיטן אנטון א ווייסע בעקיטשע קען מען ווערן א צדיק ס'נישטא אזא זאך קיינער איז נאך נישט געווארן קיין צדיק פון אנטון א ווייסע בעקיטשע מען קען די מערסטע וואס מען קען זאגן איז אזוי ווי די ספר החינוך זאגט אז די חצוניות איז מעורר די פנימיות אבער דאס ארבעט נישט אין יעדע לעוועל נישט אויף די זעלבע לעוועל קען זיין אז ס'ארבעט נאר אין די חצוניות שבפנימיות איך ווייס נישט נישט קיין דבר ברור מען קען נישט זאגן אז מען ווערט איך האב נישט געהערט אז קיינער זאל געווערן זאל אנקומען א געוויסע סענס העלפט עס, כ'זאג נישט אז ס'איז נישט אינגאנצן אמת, אבער דא דא קומט אריין וואס איך האב געזאגט לעצטע וואך, ס'העלפט נאר פאר ווער ס'פארשטייט די קאנעקשאן, ס'הייסט אויב איינער האט געלערנט שער הגוונים און פרדס רימונים, ער פארשטייט אז קאלירן זענען מרמז אויף ענינים און אזוי ווייטער, אוודאי יענער מענטש קען זיך אנטון א ווייסע קלייד און פילן אביסל מער קאנעקשאן, קענען מער טראכטן, ווייסט וואס, טראכטן, האבן ווייניגער מחשבות זרות ווען ער האט זיין ווייסע בגד. כ'בין זיכער אז אזא מענטש, ביי אזא מענטש איז אזוי. פארוואס? ווייל ווען ער טוט אן די ווייסע קליידער, דאס איז מיט א כוונה, עס איז קאנעקטעד טאקע צו די מדריגה שבנפשו, מדריגה שבמוחו, וואס הייסט בגדי לבן. אבער א צווייטער וואס האט עס נישט געלערנט, דיין רעדט וואס ער לעבט נישט אזוי, ער לעבט נישט אין די חילוק פון בגדי לבן און בגדי זהב און און די גאנצע מדריגות פון די שכינה און וכו', ער לעבט נישט אין דעם, ס'איז נישט פארט פון זיין וועלט. ס'וועט אים גארנישט העלפן. ס'העלפט נישט, א פאקט אז ס'העלפט נישט. איי וואס מיט די גאנצע טעאריע אז ס'איז א מרכבה? ס'איז א מרכבה. אבער מרכבה ארבעט נאר איין וועג. ס'איז אמת'דיג א וואן וועי. כ'ווייס אז מקובלים זאגן כסדר אז ס'איז טו וועי אבער מ'דארף פארשטיין אז די טו וועי איז מתוך וואן וועי ווייל מ'קען ס'קען דאך נישט זיין כ'וויל נישט אריינגיין יעצט אין די עומק ה אין די עומק הטעאלאגיע אין די עומק הענינים דא אבער כ'זאג דא יעצט הלכה למעשה ס'איז פשוט פאר יעדער איינער אז ס'ארבעט נאר איין וועג. ס'ארבעט. אין אנדערע ווערטער אויב איינער מ'קען זאגן אז אויב מ'האט שוין ממשיך געווען מלמעלה למטה דעמאלטס ארבעט עס אויך מלמטה למעלה דאס איז א שפראך וואס שטייט אין כתבי אריז ל אסאך מאל כדי צו מעלה זיין מן דארף מען ברענגען קודם מוחין געבן א כח פאר דעם מן פאר דעם מיין נוקבין און דורכדעם האט עס א כח. אין אנדערע ווערטער אויב דו האסט געלערנט די ענינים פון בגדי לבן דו פארשטייסט און ווי ביז ס'קאנעקט זיך ביז דיין ווייסע בעקעטשע דעמאלטס ווען טוסטו אן די ווייסע בעקעטשע ביסטו מעורר די מדריגה וואס הייסט בגדי לבן אין עולם הבריאה כ'ווייס מה שאין כן אויב דו האסט נישט געלערנט, האסט קיינמאל נישט געמאכט די המשכה מלמעלה למטה, וועט דיין המשכה ממטה למעלה גארנישט טון, עס גייט זיין, דאס הייסט ממש עבודה זרה, נישט סתם. ממטה למעלה אן מלמעלה למטה הייסט עבודה זרה. דאס הייסט ממש טיפשות, יעדער איינער פארשטייט אז מ'קען נישט ווערן קיין צדיק פון אנטון א ווייסע בעקיטשע, און ס'איז טיפשות, עס איז נישט נאר טיפשות, ווייל עס איז ממש א טעות. דאס הייסט, עס זאגט אז א מענטש קען קאנטראלירן גאט. ממטה למעלה, א מענטש קען קאנטראלירן גאט, ווען גאט האט אים געגעבן רעכט. דאס הייסט, המשכה מלמעלה למטה. ווען דער אייבערשטער האט דיך געגעבן, האסט ממשיך געווען דעם כח אלוקי אריין אין די זאך, בהבנתך, פארשטייט זיך, אמת'דיג איז אלעס, אבער בהבנתך, און דעמאלטס קענסטו עס נוצן, אבער אויב דו האסט עס נישט געטון ארבעט עס נישט, און נישט נאר עס ארבעט נישט, ס'איז ממש, דאס איז ממש עבודה זרה, דאס הייסט דאך א עגל הזהב, וואס מיינט עבודה זרה? אז דו מיינסט אז די כלים, זעהסט דאך וואס הייסט, אזוי ווי ס'שטייט אין דגל מחנה אפרים, און דאס איז דאך איינע פון יסודות החסידות, מ'דארף געדענקען, יסודות פון חסידות, זענען אויך די אזהרות וואס שטייען אין די ערשטע חסידישע ספרים, אין די ערשטע חסידישע ספרים שטייט כמה וכמה אזהרות, רופט עס ממש עבודה זרה, דער דגל מחנה אפרים, און דער רבי פון לובלין ברענגט עס, כ'דענק נישט אויף די רגע די מראה מקומות. ממש די ערשטע דור פון חסידות האבן מזהיר געווען אז אויב מען גייט צו א צדיק און מען זעט ער טוט א געוויסע תנועה א געוויסע מעשה יא, און מען זעט אז מיט דביקותו דאס לכאורה העלפט עס, דער רבי ווען ער טוט זיך אן זיין גארטל גייט ער אריין אין א דביקות, אה איך וויל אויך אנטון מיין גארטל, זאגט דער דגל מחנה אפרים, דאס איז עבודה זרה, נישט אונז האבן אויסגעטראכט די נוסח עבודה זרה, דאס איז די אריגינעלע חסידות, די זעלבע חסידישע בעל שם טוב מיט זיינע תלמידים וואס האבן גערעדט וועגן די ענין פון גיין ברענגט גאט אין יעדע פלאץ, און איר פרעסט לערנען דורך צדיקים, זיי האבן מזהיר געווען אויף נישט נאכמאכן די צדיקים, בדרך של חיצוניות מביא את הפנימיות, ווייל ס'ארבעט נישט, ווייל דאס איז עבודה זרה, איי, אונז לערנען דאך חיצוניות, יא, דאס איז נאכדעם וואס, אדער פאר דעם, אדער דארף זאגן פאר דעם למשל, איינער וועט פרעגן א שאלה, וואס מיט מצוות? וואס מיט לייגן תפילין? וועסטו אויך זאגן אז מ'זאל נישט לייגן תפילין נאר אויב מ'האט ממש, קודם כל יא. קודם כל יא איי א סופר וואס האט נישט מכוון געווען וואס האט נישט די מינימאל לעוול צו כוונה אז א ספר תורה שכתבו מין א ספר וואס האט נישט מכוון געווען די שמות נישט געשריבן ריכטיג האט נישט קיין שום קדושה יא כדי אז דיין תפילין זאל עפעס אויפטוהן דארף עס זיין לשמה פאר די ציצית אלע מצוות כמעט וואס אונז טוען דארף עס זיין עשיה לשמה יא די סוכה דארף זיין געמאכט לשם לשם סוכה לשם צל לשם חג חקירות פונקטליך וואס איז די לעוול ס'דא א מינימאל לעוול ס'דא א מעקסימום לעוול אז איינער קויפט תפילין פון א סופר וואס האט מכוון געווען אלע שטייט אין זוהר בפירוש און אלע כוונות השמות איז עס אסאך א גרעסערע מדריגה ווי איינער וואס האט סתם געשריבן אבער בסדר איז יעדער מכוון לשמה און מכוון אז ער שרייבט א תפילין יעצט און דורך דעם ווערט עס א הייליגע תפילין עס ארבעט נישט חיצוניות ס'הייסט ס'איז חיצוניות אבער ס'איז א חיצוניות אחר המשכה פנימית זעלבע זאך באופן כללי אלע מצוות א מצוה איז די טייטש פרעגסט א מצוה מעשה דארף מען טוהן אפילו אן כוונה אוואדע ווייל א מצוה מעשה איז די פשט אז משה רבינו צו די די תורה דאס וואס איז א מצוה מדאורייתא איז א מצוה פון די תורה אדער מדרבנן אדער אפילו א מנהג ישראל אין א געוויסע זין, דאס איז נאך לעוועלס אין דעם אבער עס איז פשט אז די תורה האט שוין ממשיך געווען אין דעם חפץ א קדושה א א המשכה און ממילא ווען איך טוה עס טוה איך עס נישט סתם בחיצוניות איך טוה שוין עס איז דא אין דעם א פנימיות, מה שאין כן א זאך וואס איז נישט קיין מצוה עס איז נאר א חומרא נאר א הנהגה איז נישט אזוי פשוט קען זיין ממש עבודה זרה. און דאס שטייט בפירוש אין ספרי קבלה אין ספרי חסידות הראשונים so דאס איז דער דאס איז דער דאס איז דער ווארט פון דער משל פון די בגדי לבן פארשטייט מען עס זייער גוט און קען מען פארשטיין אז די זעלבע זאך איז ממש בענין פון זרע לבטלה בענין פון אלע סארט חומרות וואס שטייט אין מקובלים אוואדע דער ענין פון זרע לבטלה דער ענין פון פאטענשל וואס גייט ארויס פון כלים וואס פאלן ארויס אן אורות אדער אורות אן כלים דאס איז די שרש הבריאה און ווען די א"ק האט מוליד געווען די וועלט איז געווען דאס און אזוי ווייטער דאס ווער עס לערנט כתבי אריז"ל זעט עס דברים היסודיים הכי יסודיים און ווער ס'לערנט פארשטייט דאס און אויב איינער לערנט פיז בפועל ממש אזוי ווי דער אר"י הקדוש זאגט אז איינער וויל זיין א מקובל זאל ער ממש מקפיד זיין אויף יעדע טיפה און פארשידענע אופנים של חומרא וואס ער האט געטראכט וועגן דעם דאס איז אוודאי אבער אויב איינער און רוב מענטשן רוב אידן זענען נישט דארט און אפילו ווען די וואס זענען יא דארט איז אויך נאר ווען זיי זענען אין יענע סטעיט ווען א צדיק איז נישט מכוון איז ער א פלעינער מענטש יסוד ידיעה מה שאין כן א נארמאלע מענטש און און וואס מען לערנט אויס פאר דער עולם וואס מען זאגט פאר פאר נארמאלע מענטשן וואס זענען נישט פארשטייען נישט וואס מיינט אז עס איז געפאלן מלכיות אדער אדער ניצוצות פון פון א"ק וואס האבן נישט געהאט קיין כלים ווייסט נישט וואס מען רעדט מיט דעם מען פארשטייט נישט בכלל רוב מענטשן פארשטייען נישט איז טאר מען אים נישט זאגן אז יעצט ווען דיין ניצוץ פאלט און דיין טיפת זרע זאלסטו מאכן זיכער ווייל ווייל דאס איז עבודה זרה עבודה זרה גמורה איי דער אריז"ל האט געזאגט דער אריז"ל האט געזאגט פאר בעלי השגה פאר מענטשן וואס פארשטייען און מענטשן וואס פארשטייען זאלן זיך אליינס פארשטיין וואס צו טון אונז דארפן נישט זאגן הדרכה פאר מענטשן וואס וואס פארשטייען ווי זיי זענען מרכבה לשכינה און זיי זעען די מלאכים און די אורות זיי פילן עטליסט דאס איז נישט קיין זאך וואס אונז דארפן רעדן אונז דארפן נישט וואריען פאר אזענע מענטשן אבער אונז דארפן וואריען פאר די פשוטע בחורים פאר די פשוטע אינגעלייט ווען א מענטש זאגט פאר א פשוטע אינגערמאן אז זיין רעזשוואלקע איז א אור מקיף טוט ער עבודה זרה איי'ם סארי איך וויל עס מוחל זיין אלע וואוילע אידן ס'איז עבודה זרה אז דא וואס ס'איז אור מקיף שטייט בפירוש אין כתבי אריז"ל נישט קיין חידושים אבער דארפסט קודם פארשטיין וואס איז די אור מקיף אויב איינער האט א כוונה מיינט עס ער פארשטייט א ביסל אדער זאגן סתם ס'א שיינע מנהג ס'א מנהג ישראל זיין טאטע האט עס געטון טוט ער עס אויך דאס איז דברים פשוטים אבער זאגן אז מיט דעם ברענגט מען אור מקיף איז א שקר מען ברענגט נישט קיין אור מקיף מיט דעם. נאכדעם וואס מען האט פארשטאנען ברענגט מען אור מקיף מיט דעם, פארדעם ברענגט מען נישט גארנישט, והא ראיה קענסט גיין אין בית מדרש און זען טויזנט אינגעלייט מיט רעזשוואלקעס נישטא קיין שום אורות מקיפים דארט, איך האב אזעלכע גלעזער וואס זעען אורות מקיפים, ס'איז נישט דא. בדוק ומנוסה. ס'איז דא עפעס א זכר בעלמא א רושם של רושם של רושם ווייל די זיידע האט עפעס געהאט א כוונה, אבער ס'איז נישט. און ס'איז אפילו עבודה זרה ממש, און נישט איך זאג אז ס'איז עבודה זרה ממש, נאר די זעלבע צדיקים וואס האבן מעורר געווען אויף די אלע זאכן זיי זאגן דאס. און די זעלבע זאך און ויתר על כן די זעלבע זאך ויתר על כן א סאך מער א סאך א מער עכטע זאך ס'איז מער קרוב אל הנפש קרוב אל הגוף ס'איז ממש די שורש הגוף האדם איז ווען מ'רעדט פון טיפה זרע אוודאי איז יעדע זאך איז א נשמה און ס'איז דאס איז אמת פאר ווער ס'פארשטייט די שרשי הבריאה ווער ס'פארשטייט ווער ס'פארשטייט נישט און ער פרובירט צו קאנטראלירן ס'איז אזוי ווי איינער ממש וואס מיינט עבודה זרה? וואס איז די מיסטעיק פון עבודה זרה? די מיסטעיק פון עבודה זרה, די בעיסיק מיסטעיק איז, אז מען מיינט אז מיט א פיקטשער קען מען קאנטראלירן די ארידזשינעל. יא? דאס הייסט, אז איינער, למשל, אז איך האב א, יא, דאס איז דאך א בעיסיק בעיביש מיסטעיק, אבער מענטשן מאכן עס כסדר, מען קען זען. אז איך האב א פיקטשער פון מיין טאטע, יא? און איך שפיי אויף די פיקטשער, ווערט נישט מיין טאטע נפגע. איך האב א נייעס פאר ענק. פארשטייט זיך, ס'איז נישט קיין כבוד, ווייל עס רעפרעזענט אים, דארף מען וויסן כללי הלכות, אבער מעיקר, מעיקר הדבר, פיליסאפיש, סייענטיפיש, געשעט גארנישט. נעמסט א פיקטשער פון מיך, וועסט נעמען די אז ווען די ווען די נארישע גוי דארט אין תימן טרעט אויף א אדער אין איראן טרעט אויף א איזרעלי פלעג, איז איזרעיל שטייט גייט ווייטער, ס'שטערט זיי גארנישט, ס'ווערט נישט קיין שום ירידה אין קיין שום עולם, די כבוד מלכות ישראל גייט נישט אראפ, געשעט נישט גארנישט, כ'האב נייעס, ער מאכט זיך נאריש, פארשטייט זיך ער מאכט זיך נישט נאריש ווייל א סימבאל איז נפקא מינה פאר אים, אבער פאר די זאך מאכט נישט קיין שום נפקא מינה. און דאס הייסט עבודה זרה, עבודה זרה מיינט איך האב א פיקטשער פון גאט, ס'איז מרמז, ס'איז מסמל עפעס, און איך מיין אז מיטן קאנטראלירן די סימבאל קען איך קאנטראלירן די אריגינעל מען קען נישט א סימבאל איז זייער וויכטיגע זאך עס האט אין אים א געוויסע קאנעקשאן מיט די אריגינעל אבער מען קען נישט ס'גייט נישט בעקווארדס ס'גייט נאר בעקווארדס באופן וואס איז א אויסדרוק פון דעם פון דאס וואס איז העכער אויב ס'איז נישט קיין אויסדרוק גייט עס נישט בעקווארדס דאס איז די יסוד הכי ברור ווער ס'זאגט אנדערש איז א עובד עבודה זרה און אויך א טיפש גדול מיינסט זיך נאריש? אפילו ווען ס'איז אמת אז א מענטש איז א מרכבה, איז א, איז א מייקראקאזם, איז א עולם קטן, מיינט דאך נישט אז ווען מיין, ווען איך ריכט, ריק מיין רעכטע האנט, ריקט זיך די רעכטע זייט פון די וועלט. איך האב א ראיה אז ס'געשעט נישט, ווייל כ'האב עס געטון אסאך מאל, ס'איז גארנישט געשען. ס'ארבעט נישט. נאנסענס. און, און געטשקע דינעריי. איי, עס שטייט אין מקובלים דאס, פונקט דאס. זיי מיינען באופן ווען ס'איז מכוון. און אפילו דעמאלט דארף מען זען פונקטליך אויף וועלכע מדרגה ס'איז מכוון די דברים אינם פשוטים בכלל, דארף דאס דאך דברים פשוטים מ'קען דאך זען אז ס'ארבעט נישט, און אין לך ראיה גדולה מזו אז ס'איז נישט ריכטיג פארשטאנען. און באמת, יעצט קען מען גיין אויספירן די נקודה ווייטער, די טעות, די זאך, דאס אליינס איז די פגם. דאס אליינס איז די פגם, אז עס איז אן עבודה זרה. עבודה זרה הייסט כלים אן אורות. דאס הייסט אורות אן כלים, אבער עס איז צווייטע זייט פון די זעלבע פגם. דאס איז דאך די זעלבע פגם. און עס איז נישט נאר די זעלבע פגם, עס איז ממש די זעלבע זאך וואס אונז האבן גערעדט לעצטע וואך, אז די המשך, אזוי ווי עס שטייט אין אריז"ל, די המשך פון די פגם איז, אז דו גיבסט ארויס, דו לאזט פאטענשל פריי, פאטענשל בלייבט נישט פריי, דאס איז דאך די כלל, כוחות הנשמה, כוחות הלב, כוחות הנפש, זיי לאזן זיך נישט פריי. פארמאגן אזא נטיה זיי זענען זייער קלעבעדיג רייט אזוי ווי דער אור החיים הקדוש זיי זענען זייער קלעבעדיג זיי לאזן זיך נישט פריי ס'קומט אלעמאל ס'איז דא אלעמאל לאקערן אלע מינע שונאים אלע מינע קליפות אלע מינע חיצוניות וואס זיי כאפן אן דעם פאטענשאל דאס איז דער דרך הטבע דאס איז וויאזוי די וועלט ארבעט אזוי ווי אונז האבן גערעדט מען קען דאס זען אה נאך א שמועס וואס איך דארף גיי נישט זאגן היינט מ'קען דאס זען בפועל ממש עס ווערט געבוירן א אינגל גלייך וויל מען אים אריינסיינען אין מוסדות און אלע מינע זאכן וואס אין א געוויסע זין אויב זיי זענען רע להם, אזוי ווי מלכות, אל תתקרב לרשות, שאינם מקרבין לאדם אלא להנאתם, ער וויל נוצן דעם, יעדע מלכות, יעדע יעדע סיסטעם, יעדע זאך דארף דאך האבן כוחות, דארף האבן פאטענשאל, דארף האבן מענטשן מיט מוט, מיט כח, מיט רצון, מיט חשק, און נוצט דעם חשק וואס דו האסט, וואס איז א פאטענשאל צו זיין אמת'דיג צו ווערן, און נוצט עס פאר זיינע צרכים. און דאס איז די טבע הדברים, ווייל די די די פאטענשאל לאזט זיך נישט, ער לאזט זיך נישט זיין פריי, ער וויל אלעמאל אויס זיך אויספירן סאם האו. יעצט מען דארף מען דארף פארשטיין די דבר ברור און וועגן דעם אלע חסיד דרך אגב ווער עס לערנט חסידישע ספרים בענין פגם הברית בעיקר די וואס זענען מער מעמיק זעט אז זיי זענען זייער באזארגט טאקע וועגן דעם פראבלעם און אגעין די זעלבע די זעלבע חסידישע ספרים וואס זאגן אז מען דארף זיין מען דארף זיך היטן און אזוי ווייטער די זעלבע זענען משונה'דיג מעורר אויף די צד שני פון דעם און וואס ס'איז ממש די זעלבע פגם זיי זאגן בפירוש עס איז דא לשונות מען דארף עס נעמען ערענסט די לשונות אויב מען קען נעמען ערענסט דאס וואס שטייט אז איז א רוצח און כ'ווייס נישט וואס דארף מען נעמען ערענסט דאס שטייט אז דער וואס זאגט אז ער איז א רוצח איז אויכעט א רוצח דברים בפירוש פארוואס ווייל די דוגמא הכי ברורה וואס מען קען זען אויב ס'איז דא א בחור'ל וואס און א בחור איז אזוי ווי כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים יא אזוי ווי א פייל וואס מ'שיסט און די שאלה איז מ'דארף אים מכוון זיין א יונגע מענטש איז איז איז א שטיק פאטענשעל שטיק נאכנישט גארנישט יא אבער ער קען זיין זייער אסאך זאכן אזוי ווי א פייל אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם און מ'דארף אים שיסן מ'דארף אים מכוון זיין מ'דארף אים אן אן אנשארפן און אזוי ארויסשיסן און געבן א געוויסע ציל און ווען מ'געט אים א ציל שיסט ער זיך דארט. און פארשטייט זיך אז פון די פון די עיקר כוחות און מ'רופט עס חטאת נעורים יא די כוחות הנעורים פון די גרויסע כוחות וואס זענען זיך מתגבר בימי הנעורים און אזוי איז געמאכט ס'איז א גוטע זאך ס'איז נישט פארשטייט זיך די אייבערשטער האט נישט פיינט די וועלט די אייבערשטער האט געמאכט לטוב לו וירא אלקים כי טוב געמאכט ווייל ער וויל א גוטע וועלט ווייל ער וויל פריה ורביה ואתם פרו ורבו שכל העולם לא נברא אלא לפריה ורביה דאס איז דאך פארוואס איז דא פאר דעם ווי נאנטער א זאך איז די תכלית העולם איז דא אין דעם א גרעסערע תענוג און א גרעסערע דאס איז ווייל דער אייבערשטער איז גוט יא פרעג איך יא טראכט א סעקן יא פארוואס האבן מענטשן וואס וואס זענען די פלעזשערס אוו לייף פלעזשערס אוו לייף איז צוויי זאכן אכילה פריה ורביה ס'דא נאך געלט זאכן וואס זענען מער ווייט אבער בגוף די נאנטסטע פלעזשערס און און דאס זענען די זאכן וואס זענען מחיה דעם מענטש דאס הייסט מענטשן אגעין דארף דאך געדענקען אז דאס איז לכתחילה דאס איז א גוטע זאך רייט די ריזן פארוואס שטייט אין ספרים אגעין די זעלבע ספרים הקדושים זאגן די נקודה איך האב עס נישט אויסגעטראכט פארוואס איז די סיבה פארוואס א מענטש ענדזשויט פאר ווען ער עסט ס'דא די תענוג ממש מ'קען זאגן די קעמיקל תענוג וואס ער האט ווען סגייט אריין אין זיין מויל אבער די עיקר פארוואס די נפש די די מקור פון דעם באמת און די ענין נפשי פון דעם איז ווייל ער לעבט, לעבן דאס איז די תענוג, א מענטש איז דאך געמאכט צו לעבן, פארשטייט זיך אונזער לעבן איז געמאכט צו זיך משלים זיין און צו טון א ווייל דעם אייבערשטן און אזוי ווייטער, אבער דאס איז זיין לעבן. און נאך גרעסער פון דעם, אין א געוויסע זין נאך גרעסערע תענוג פון אכילה ושתיה איז פריה ורביה. יא מען קען זען מענטשן לויפן עס נאך, ס'איז די גרעסטע תענוג, אדער איינע פון די גרעסטע תענוגים וואס זענען דא בגוף פאר א מענטש. פארוואס איז עס די גרעסטע תענוג? ווייל דאס איז נישט, דאס איז די התרבות א לעבן, יא, נישט נאר איך לעב, איך לעב נישט בכלל פון דעם, כ'האב נישט פון דעם גארנישט, נאר מער נאך מענטשן גייען לעבן, כ'גיי באשאפן נאך לעבן, כ'גיי מאכן חיים, דאס איז דאך ממש אזוי ווי מען זאגט א מענטש איז דומה ליוצרו, ער איז פרה ורבה, דאס איז דאך די גרעסטע תענוג.

ווען ווען וואלט ער געמאכט אז מען דארף וואלט מען געפארסט יעדע איינער צו האבן קינדער די אייבערשטער איז אזא גוטער אז ווען ער דארף עפעס זייער שטארק דאס איז דאך וואס ער דארף כביכול די טבע איך ווייס וואס מען דארף איז געבוירן ווערן מער מענטשן נישט נאר ער צווינגט דיך נישט ער מאכט עס זאלסט אליינס וועלן ס'איז ממש געשמאק ער מאכט עס געשמאק מאכט עס די גרעסטע תאווה אויף דער וועלט דברים פשוטים רייט יעצט און ממילא געט ער אין יעדע יונגע מענטש, אויך אין עלטערע מענטשן, אבער בעיקר אין יונגערע מענטשן, לפי העניין, א געוואלדיגע תשוקה, די חיות, די חיל, די תענוג פון פון זיך ליב האבן איינער צווייטע, פון פרי' ורבי', די גאנצע זאך. יעצט די תענוג גופא, די תענוג גופא, די חיות גופא, די, דאס איז דאך די, אין א געוויסע זין די לעבעדיגקייט וואס יונגע מענטשן האבן, די בחורים און גענאסן האבן, ס'איז אלץ קאנעקטעד מיט דעם, יא? און וואס דאס איז א פאטענשאל, מ'קען עס אוודאי אויסנוצן סיי אויף פריוויריוויע פשטות, סיי אויף פריה ורביה באופן מער בכלל, באשאפן די וועלט, אויף מתקן זיין די וועלט, אויף זיך אליינס משלים זיין, אויף זיך אליינס צו אויסבויען און בחורים האבן א געוואלדיגע חשק יונגע מענטשן לעבן מיט א חשק מיט ער גייט איבערנעמען די וועלט ער גייט און די פאטענשאל אויכעט מצד א פארשטייט זיך דא איז דא בפשיטא יא מ'קען פארשטיין אגעין בצורה הכי פשוטה ס'איז דא דאס הייסט די די פשט וואס יעדער איינער פארשטייט וויבאלד ס'קומט א גרויסע תענוג איז דא צופיל תענוג אפילו אזוי ווי אלעמאל דאס איז א זאך וואס מ'דארף פארשטיין באמת אזוי ווי איך האב געזאגט לעצטנס נאך איין קשיא וואס איז די פשט אז א מענטש ער טוט אזויפיל זאכן און און און נישט ערנסט אז עס ווערט געפענט די גאנצע זאך ס'דא נאך א קשיא מען דארף פארשטיין די אלע קשיא'ס און סאמהאו קומען זיך צוזאמען איז דא א תירוץ די טבע הבריאה טבע העולם איז אז ווען דער אייבערשטער עס שטייט אין די גמרא משמיא מיהב יהבי מישקל לא שקלי ווען דער אייבערשטער מאכט עפעס מאכט ער עס ווי מען זאגט בגדול עס זאל שוין זיין נישט דא כמעט אין די וועלט קיין זאך וואס איז מצומצם אז די טבע יא מען דארף דאס זעהן אויכעט אלס א חלק פון די שפע פון די ריבוי פון די ברכה פון די וועלט פון די ברכה פון די טבע. דער אייבערשטער וויל אז מענטשן זאלן האבן קינדער, מאכט ער עס מיט געשמאק. נישט נאר ער מאכט עס געשמאק, ער מאכט, אז נישט אז ער מאכט אז יעדער איינער זאל געבוירן געווארן מיט, איך ווייס וויפיל קינדער קען א מענטש האבן, פינף, צען, זיבעצן, מיט זיבעצן שטיקלעך זרע זאלן זיין געבוירן ערגעץ, און זאל מען היטן משמר על כל משמר, כולי האי ואולי אז עס זאל קענען, נישט אזוי ארבעט די טבע. טבע ארבעט פונקט פארקערט. טבע ארבעט, איך געב דיך צען ביליאן, פאטענשעל, א מענטש ווערט נישט ממש געבוירן מיט דעם, אבער קענסט מאכן ביליאנען. און די גאנצע תכלית פון די ביליאן איז אז ס'זאל ארויסקומען פון דעם אפאר קינדער, צוויי קינדער מ'איז יוצא פרו ורבו, צוויי קינדער, פאר דעם געט מען דיך טויזענטער שטיקלעך זרע. דאס איז ווייזט ווי גוט, פארשטייט זיך קען עוואלושענערי קענסטו זאגן אז ס'איז אזויווי א טשענס געים רייט, וויבאלד דער רוב געלונגען נישט דארף מען עס מאכן אסאך, אבער דאס איז באופן כללי די טבע ארבעט אלעמאל און מ'דארף דאס פארשטיין, זאגן שבת ויברך אלהים ווייל ס'איז דא א ברכה פון דעם מן, ס'איז דא די ברכה פון פון די פון די בריאה די ויברך אותם אלהים פרו ורבו, די חלק פון די ברכה פון די בריאה איז אז די טבע טוט גארנישט איינמאל. דאס איז דער דרך הטבע, דרך בריאת הקדוש ברוך הוא. דער אייבערשטער'ס וועלט איז אלעס דא א סך. נישט דא איין בוים, נישט דא איין, נישט דא. אלעמאל דא טויזנטער ביליאן, אלעמאל א סך מער וואס מען דארף זיין. און דא איז דא א פראבלעם, א קשיא, פארוואס? אזוי זאגן, מען קען זאגן א תירוץ, און ס'דא עפעס אזוי ווי טראגיש אין דעם, פארוואס אזויפיל גייען לאיבוד. אבער מען דארף עס אויך אנקוקן מען דארף האבן א גוטע בליק אויף גאט, רייט? דארף מען מלמד זכות זיין אויף אים. אנשטאט זאגן, אה, דו גיסט אויס, איינער מיינט, ס'איז דא איינער, יא, ס'איז דא א, אזעלכע באבעס, אזעלכע מאמעס, זיי קאכן אלעמאל אסאך צו פיל, ברענגען ארויס סתם בל תשחית דו גיסט אויס. נישט וועגן, נישט וועגן זי איז, זי איז א משחית, יא, שכבת זרע, זיי נישט בל תשחית שטייט אין די פאסט. ס'איז נישט קיין בל תשחית, ס'איז, ס'איז ווייל זי איז א גוטער, זי וויל ס'זאל זיין, זי האט קענסט אלעמאל זאגן עס קומט פון פחד, האט אלע מורא אז איינס וועט, ערגעץ ווי איז דא עפעס א ארעמאן, עפעס א ארעמע אייניקל, עפעס א אייניקל וואס וועט בלייבן הונגעריג, אבער עס איז נישט אמת'דיג מתוך פחד, עס איז מתוך, ווייל די מידת הנתינה, דמשמיא מיהב יהבי מישקל לא שקלי, אין הימל געבט מען נאר, מען נעמט נישט צוריק. מען ציילט נישט. דבר שבמנין, אין הברכה שורה. ווען דער אייבערשטער געבט איינער עפעס, געבט ער אים בגדול, אזוי איז די טבע. ווען דער אייבערשטער געבט א מענטש שכל, געבט ער אים שכל, אלע סארט שכל. דער מענטש געבט אים געלט, געבט ער אים געלט! געלט, ער זאגט נישט טו עפעס מיט די געלט, יא ווען ס'דא ס'דא גבירים ס'דא מענטשן וואס זענען זיי געבן א צווייטן א דאלער מאכן זיי זיכער ער זאל וויסן וואו ס'גייט ווי פאר ווי גייט עס וואס גייט ער טון דערמיט אפשר גייסטו קויפן מיט דעם עפעס ראנג, די אייבערשטער געבט פאר א מענטש געלט סטרעיט, דאס איז דאך באופן כללי די אייבערשטער געבט פאר א מענטש פאטענשל ער געבט פאר א מענטש אסאך מער ווי ער דארף, דאס איז די וועג וויאזוי די אייבערשטער ארבעט, דאס איז די וועג וויאזוי די טבע ארבעט, ס'איז מתוך ברכה מתוך גוטסקייט. און אזוי ווי געזאגט ער געבט אים תענוג אין א מענטש געבט נישט פארדרייט נישט נאר ער געבט אים תענוג אין די מעשה פון פרו ורבו ער געבט אים תענוג באופן כללי ווען דו עסט דאך וועסט האבן תענוג און דאס איז א פארשטייט זיך קענסט עס אנקוקן אזוי ווי א היכי תמצא דאס איז דיך גורם אז עט ליעסט וועסטו חתונה האבן מיט איין פרוי און האבן איין בעיבי דאס איז אוודאי א חלק פון די פון די תכלית אבער עס איז אויך די וועג וואס עס ארבעט אלעמאל איז מיט א ריבוי בתוספת וריבוי בברכה און פארשטייט זיך, און דאס איז די אמת'דיגע, דא איז דא א מצד המקבלים, איז דא א טראגעדיע. ווייל מצד המקבלים אלעמאל אונז, איין, אזוי ווי חוני המעגל זאגט איין, אונז מענטשן קענען נישט סובל זיין ריבוי טובה. אונז קענען נישט סובל זיין ריבוי טובה. אין א געוויסע זין אלע רע, אלעס וואס אונז רופן רע איז בעצם ריבוי טובה. פון דעם איז דא דא א א פראבלעם, א מתח, א טענשאן. אזויווי ריבוי טובה, וואס הייסט? למשל, דער אייבערשטער געבט אז עסן זאל זיין גוט, עסן זאל טעיסטן גוט, און וועגן דעם מאכט זיך אמאל א מענטש, ער פרעסט צו פיל, ער ווערט אביס, זאל מען היינט האבן אביסעטי עפידעמיק, וואס נולד געווארן פון דעם וואס עסן איז היינט צו גוט, יא? דארף דאך געדענקען, עס איז דא אפשר אנדערע זאכן, אבער די מעין זאך איז, עסן איז צו גוט. אמאל איז געווען עסן קוים וואס מען האט געהאט זאלץ, און מען האט נישט געגעסן, מען האט געגעסן כדי חייו. אז עסן איז טעיסט גוט, אה! דאס איז גוט, דאס איז דאך א דארף מאכן אויף דעם ברכת הנהנין און די ערשטע זאך די מאוסט בעיסיק מצוה וואס איז דא אויף די וועלט וואס אברהם אבינו האט אויסגעלערנט פאר כל באי עולם אז דו אז דו האסט א געשמאקע וואטעווער יאפטשיק דארט מאך א ברכה דאנק דער אייבערשטער דאס איז דאס איז די דאס איז די וועלט די אייבערשטער וירא אלקים כי טוב און אונז דאנקען אים און זענען מודה און זענען און זענען העפי דערמיט שבת דאס איז וואס איז אבער פון די גוטסקייט קומט אויס מ'דארף מאכן מוסר מ'דארף זאגן יא צדיק'ל ס'איז זייער גוט אבער זאלסט וויסן כדי ס'זאל זיין גוט דארפסטו נישט עסן צופיל וועסט האבן בויך וויי וועסט האבן וועסט קראנק ווערן וועסט באקומען דייעביטיס פון עסן צופיל צוקער דאס איז דברים וואס מען דארף נזהר זיין כדי צו מקבל זיין די טובה בשלימות יא עס איז נישט ווייל כדי ווייל גוטסקייט איז שלעכט כדי צו מקבל זיין טובה ריכטיג דארף מען אונז מצד אונזערע הגבלות וויבאלד אונז זענען מוגבל און דער שעפער איז בלתי מוגבל דארף מען אונז דאס נעמען אויך בהגבלה אויב אונז פרובירן עס צו נעמען באופן בלתי מוגבל ווערט א חורבן דאס איז וויאזוי די וועלט ארבעט און די זעלבע זאך איז און דא איז דא קליפות, ממש קליפות, קענסטו זאגן אז די קאקא קאלא קאמפאני איז א קליפה וואס האט זיך אנגעשטעלט אויף די ענין קדושת האכילה, און זיי כאפן ווען מענטשן האבן תענוג, זיי ווילן מאכן מענטשען קראנק מיט דייעביטיס, איך ווייס נישט אזוי. און אזא קליפה איז ממש נאך, גייט צוריק, און דא, דאס איז ממש ווען איינער זאגט, יעצט דארף מען געדענקען אז דאס איז די אופן פשוט וויאזוי ס'ארבעט, די זעלבע זאך קליפות פון ניאוף פון אלע מיני דברים רעים וואס קומט ארויס פון דעם, אבער זענען דא אויך קליפות פון דייעטס יא, ס'דא אויך פארשידענע מענטשן וואס נוצן דאס, טאקע דאס, ס'הייסט די יכולת, דאס וואס איז דא, כוחות וואס זיי האבן נישט, זיי קומען נישט מיט קיין אדרעס יא, זיי קומען נישט מיט קיין כלי, די כלי דאס איז די עבודת האדם, צו מאכן כלים, צו אריינלייגן די טובה באופן וואס אונז קענען מקבל זיין. און אפילו די כח, אפילו די א בחור וויל, האט א כח החיים, א ח, דרך אגב, א חלק פון זיין כח החיים איז אז ער וויל זיין גוט, יא. ער וויל נישט פוגם זיין, ער וויל נישט טון עבירות. ער וויל דאך זיין א מענטש, ער וויל, דאס איז די, אליינס פארט פון די פאטענשאל, פון די חיות, פון די רצון, פון חשק, פון פריה ורביה, פון זיין א מענטש, פון בויען די וועלט. און ס'קומט עפעס א משגיח, ס'קומט עפעס א רבי, ס'קומט עפעס א רשע, און ער נוצט דאס אים צו כאפן אין זיין נעץ, רייט? אזוי ווי פונקט אזוי ווי די קליפות השטן קאקא קאלא קומט, קומט פונקט אזוי ווי די קליפות באופן כללי קומען, קומט ער, און ער נוצט די פאטענשאל, און ער זאגט אה, דו האסט פוגם געווען, ממילא דארף איך דיך, זאלסט מודה זיך און מתוודה זיין צו די רבי, און אונז וועלן דיך, נאר אונז וועלן דיך געבן א תיקון, און נאר ווער ס'איז קאנעקטעד, און אזוי ווייטער. אדער דאס איז דאס איז די המחשה באופן מוחשי וואס מאכט זיך דרך אגב וואס זאל מען טון ס'דא גאנצע קהילות רחמנא ליצלן וואס זענען געבויט אויף די אויף די קליפה כך המציאות אבער דאס איז דאך נאר א התלבשות פון די קליפה וואס מען רופט אין חסידישע ספרים רופט די קליפת העצבות רייט אלע חסידישע ספרים רעדן וועגן דעם אז אסאך ערגער ווי פוגם זיין ווי זינדיגן און ס'גייט צו די קליפות, ווייסט ווי ווי ס'גייט עכט צו די קליפות? ווען א מענטש זינדיגט און ער פילט זיך שלעכט, און א גאנצן טאג פילט ער זיך שלעכט, וועגן דעם דאווענט ער נישט און לערנט ער נישט און טוט נישט גארנישט, און ער איז ביזי, אין אנדערע ווערטער, די גאנצע כח החיות וואס דו האסט געהאט, זיך אויפשטיין אינדערפרי, האסט געדארפט חיות האסט געקענט גיין טון עפעס, לערנען עפעס, דאווענען עפעס, טון חסד, בויען א ביזנעס, האבן קינדער, אינסטעד פון די חיות גייט אריין אין וואס? אין די עקסטרע אין די אין די מותרות יא אין די זייטיגע זאך אה ס'איז געגאנגען עפעס א זרע לבטלה יעצט וויאזוי גייט מען עס פיקסן? מ'דארף עס נישט פיקסן, פיקסן דארף מען עס, וואס איז די פיקס? די פיקס איז אנשטאט עס צו נוצן די חיות צו נוצן די כוחות וואס דו האסט אויף בנין נישט אויף סתירה נישט אויף נישט און און פארשטייט זיך נישט אויף בנין הפוך נישט אויף נוצן די חיות דאס איז דאך ממש די קליפה נישט אויף נוצן די חיות און אפילו נישט נוצן אויף די חיות אויף מתקן זיין אלע חסיד'ישע ספרים זאגן אז ווען איינער נוצט צופיל ענערדזשי אויף מתקן זיין פגמים דאס האט די פגם געוואלט דאס שטייט בפירוש אין לפי הענין. סאו דאס פארשטייען אונז זייער גוט אז די פגם פון זרע לבטלה איז תשובה טון צופיל אויף זרע לבטלה. און די פגם פון און די זעלבע פגם איז ווען איינער ווערט סטאק אין עפעס א קולט, כמה וכמה קולטס, וואס זענען געבויט אויף דעם וואס מענטשן האבן די חיות, און ס'איז דאך דא אין דעם א געוואלדיגע הויכע חיות, און ממילא וויל ער עס, ער וויל עס טון ריכטיג, און ער וויל עס זיין, וויל מולד זיין, דאס איז וואס א מענטש וויל, וויל מולד זיין ברוחניות בגשמיות בין אלע סארט וועגן, און מען נוצט דאס, מען שפאנט איין דעם נשמה, דעם כח, דעם ענדזשין שפאנט מען איין צו די אפיקורסות, צו די קולט, צו די שטות, צו מרבה זיין כבוד אויף עפעס א נארישע מענטש און אזוי ווייטער. אדער מען, די יצר הרע שפאנט עס איין אויף צו זיין אבסעסט, צו עוסק זיין א גאנצע טאג אין תיקון, תיקון הברית, קשה מעיין, תיקון הברית, און איך מיין דאס איז די סיקרעט, שוין די ענד פון די שיעור, איך מעג זאגן א סיקרעט, דאס איז די זוהר וואס זאגט אז מען דארף נישט טאר נישט תשובה טון אויף פגם הברית, אז ס'העלפט נישט תשובה מיינט צו זאגן מען זאל נישט תשובה טון. דער רבי נחמן האט געזאגט אז קיינער ווייסט נישט די פשט פון די זוהר, זאג איך ענק אויס די פשט, די פשט איז אז מען זאל נישט תשובה טון. תשובה טון און באופן כללי דרך אגב, נישט נאר אויף פגם הברית, באופן כללי תשובה אין די וועג פון אבסעסן און זיין ביזי מיט די פעסט איז נישט קיין וועג, שטייט בפירוש אין רבינו יונה, נישט קיין חידוש וואס איך זאג, רבינו יונה זאגט איינער וויל תשובה טון זאל ער נישט תשובה טון, קודם זאל ער זיין גוט, זאל ער טון זאכן, טון גוטע זאכן, בויען, דאס איז דאך די גאנצע זאך, אינסטעד פון נעמען די כח, די כח הרצון לעשות תשובה איז אויך א כח, ס'איז ס'איז א ניצוץ וואס איז ארויסגעקומען פון פון אדם הראשון, אינסטעד פון עס נוצן אויף אויף קאמפלעינען, אויף איך ווייס נישט, אויף צו זאגן שירה, וואס עס שטייט אין די וואכעדיגע סדרה, דאס איז דאס איז די סך הכל פון וואס אונז האבן זיך אביסל גערוקט ווייטער אויף די סוגיא היינט.